א גוטן ערב שבת קודש, פרשת קורח, די וואך גייט טאקע פרשת קורח, אבער אזוי ווי איך האב נישט געהאט קיין צייט זיך פארצוקוקן א דרשה, וועל איך זאגן אן אלטע דרשה, איך וועל זאגן א דרשה פון פרשת אחרי מות, שטייט אזוי וידבר ה' אל משה אחרי מות שני בני אהרן בקרבתם לפני ה' וימותו. דער אייבערשטער האט געזאגט צו משה, נאכדעם ווען די צוויי קינדער פון אהרן זענען געשטארבן, מען האט געלערנט אין די פריעריגע פרשה אז זיי זענען אריינגעגאנגען אין בית המקדש און זיי האבן מקריב געווען קטורת, ס'איז נישט קיין חילוק יעצט וואס די סיבה איז געווען, אבער זיי זענען געשטארבן, און עס איז געווען א ביטערע ביטערע ביטערע טראגעדיע, דעמאלטס, ויאמר ה' אל משה, זאגט דער אייבערשטער צו משה, דבר זאלסט רעדן. אל אהרן אחיך צו דיין ברודער אהרן ואל יבא בכל עת אל הקודש מבית לפרוכת אל פני הכפורת אשר על הארון ולא ימות כי בענן אראה על הכפורת יום כיפור איז מען אריין איין מאל אין יאר לפני ולפנים איז דא א הייליגע רשי וואס רשי זאגט אזוי. אחרי מות שני בני אהרן מה תלמוד לומר, וועגן וואס דארף שטיין אחרי מות שני בני אהרן? זאגט רשי היה רבי אלעזר בן עזריה מושלו משל, רבי אלעזר בן עזריה האט געזאגט א משל, לחולה פאר א חולה שנכנס אצלו רופא, עס איז אריינגעקומען א דאקטער אים מבקר חולה זיין, און ער וויל אים זאגן וואס ער זאל טון ער זאל געזונט ווערן. יא-בא-בא-בא-בא-בא-בא-בא-בא, אמר לו, זאגט ער אים, אל תאכל צונן, זאלסט נישט עסן קאלטע עסן. ואל תשכב בטחב, זאלסט נישט שלאפן וואו ס'איז פייכט. בא אחר, קומט אן אנדערער דאקטער ואמר לו און ער זאגט אים די זעלבע זאך, אל תאכל צונן, זאלסט נישט עסן קאלט. ואל תשכב בטחב, זאלסט נישט שלאפן וואו ס'איז פייכט. שלא תמות, ער זאגט אים שוין צו זאלסט חלילה נישט שטארבן כדרך שמת פלוני, ער זאגט אים א ראיה און א מעשה פארוואס ער זאל עס נישט טון וועסט דו שטארבן ווי יענער איז געשטארבן, זה דער צווייטער זרזו יותר מן הראשון, דער צווייטער דאקטער האט אים מער אויפמערקזאם געמאכט ווי דער ערשטער דאקטער. פארוואס? ווייל ער האט אים געזאגט ליסן פוינט בלענק איטס העפענינג און איטס גאנא העפן וועסט שטארבן ווי יענער. לכך נאמר אחרי מות שני בני אהרן, וועגן דעם שטייט אחרי מות שני בני אהרן. שוין. עטס זעהטס, כ'האב ענק געזאגט, איך בין א גוטער חומש רשי פארלערנער, קיינער וויל מיר נישט געבן קיין דזשאב. און איך קען פארלערנען א פסוק חומש מיט רשי. עניוועי, ווי קומט עס דא אריין? קודם פרשת אחרי קדושים דארף מען דאך מיטטראגן א גאנץ לעבן, ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריהם. רבותי, איך וויל ענק עפעס זאגן. יארן לאנג איז געווען א גרויסע מלחמה צו נחום ראזענבערג זיצט סתם און פאנטאזירט זנות און רעדט צום עולם, און ס'דא וואס זיי האלטן ווייל איך האב נישט קיין דזשאב, איך האב נישט וואס צו טון, גיי איך פאר ליידיגגיין ווערט מען דאך אביסל צודרייט, זיץ איך און איך פאנטאזיר א גאנצן טאג און ביינאכט מאך איך א האטליין, אדער פארקערט איך פאנטאזיר ביינאכט און בייטאג מאך איך א האטליין, יעצט. ס'האט געדויערט יאהרן ביז דער עולם האט אנגעהויבן אנצוערקענען אז מיין מישן איז דא ענק צו עדיוקעיטן. א אידישע טאכטער האט חתונה מיט א מאן, חוץ פון דעם וואס דו דארפסט אים געבן פרישטאג מיטאג און סאפער צו עסן, דארפסט אים געבן א זויבערן בעט מיט זויבערע קליידער, און חוץ פון דעם וואס דו דארפסט זיין א סעקס פארטנער אויכעט. ווייל דער אייבערשטער האט אונז געגעבן א הויקער, דאס איז עס, יור נאט גאנע קליימב אוט אוו דיס. בקיצור, חוץ פון דעם דארפסטו געדענקען נאך איין וויכטיגע זאך אויכעט, דו דארפסט אפהיטן דיין מאן אויך. דארפסט מאכן זיכער ער ארבעט נאר ווי מען מעג. דו דארפסט זיכער מאכן אז אויף זיין דזשאב האט ער נישט קיין נסיונות ווען נישט מוז ער ארויסגיין. דו דארפסט זיכער מאכן. אז דו ביסט דער העלד, דו ביסט דער קאפיטאן, דו פירסט די שיף און דו פירסט עס אזוי ווי עס דארף צו זיין. און טאמער נישט, האסטו נישט דיין גאנצן פליכט פון צו זיין א אידישע טאכטער, האסטו גארנישט אויפגעטון. ואת החסידה איז א טמא'נע פויגל, א פרוי וואס זי ווערט א חסידות, א חסידות'טע, איז א טמא'נע פויגל. ס'איז דא פרויען וואס זיי שטייען אויף חצות, ס'איז דא פרויען וואס זיי גייען צום כותל פארטאגס, זיי גייען צו קבר רחל שוין צוואנציג יאר, זיי זענען ביזי מיט די אלע. טיסען, זי שטייט אויף דריי פארטאגס זי לויפט שוין און זי כאפט אריין א מנין און זי טוט און זי מאכט זי דארף אבער געדענקען איין זאך, דאס איז פונקט אזוי ווי זי זאל נעמען יעצט אן אתרוג א טייערן פאר טויזנט דאלער און שאקלען אתרוג, יעצט איז נישט די צייט, יעצט איז פרשת קרח, אקעי? ס'איז נישט סוכות. און די פרומע פרויען ווי פרומערער זיי ווערן, ס'איז א בראך אויף די מענער. ס'איז דא א האטליין וואס ס'זאגט דריי טויזנט פרויען און פיר טויזנט פרויען אין איין מאל זאגן זיי תהלים. די אינגעלייט גייען דעמאלטס צו די זונות. זיי זאגן מיר, איך קום אהיים, איך וויל האבן א פרוי זאל זיין וועל דרעסט, זיץ מיט מיר ביים טיש, זיצט אויפן טעלעפאן הערט אויס ווי איינער זאגט מזמור לדוד, עה! דו טארסט נישט דאווענען ווען דיין מאן איז אינדערהיים, און דו דארפסט נישט דאווענען, און דו דארפסט זען צוצוגרייטן אלעס פאר דיין מאן, און אויך פאר דיינע קינדער פארשטייט זיך, עניוועי, סאו זיצט נחום ראזענבערג ווי א משוגענער, און ער איז ביזי, ס'געשעהט זנות, יעצט פאר די קאנטרי צו צולאז איך דאך מיך עניוועי. ווייל איך האלט אז א פרוי וואס זי לאזט די מאן דא אין די שטאט אליינס און זי ווערט געוואויר אז ער איז געגאנגען מיט זונות אדער מיט אשת איש אדער וואטעווער די סטארי מעי בי אבער אפילו ער האט געכאפט א ער איז געגאנגען מיט א חבר אין א געי באר אין א געי בעט איך האלט אז ס'איז נישט זיין שולד ווייל אז ער האט נישט קיין ווייב דען איטס ריעלי גאנע העפען און איך האלט עס אין איין מסביר זיין און איך האב און פרויען קאלן מיך אפ, איך לאז שוין נישט מיין מאן אליינס יארן, זינט איר זענט מעורר. איך וויל פרעגן די פרוי, ווען ס'קומט אז דיין מאן ווארט אז דו זאלסט קענען שוין גיין אין מקווה, אה, נאך א טאג, אה, דער רב האט געזאגט ס'איז גוט, אה, אה, נאך איין טאג, נאך היינט ביז ביינאכט, איי נאו די פילינג וואס ס'פילט, מענטשן ווערן משוגע, איך בין אויך געווען אמאל א אינגערמאן, איך בין נישט געבוירן אן אלטער איד פון זיבעציג יאר, ווי נאו וואט די הארדשיפס דעט יו גאו טרו, איז למעשה. לאָזט מען איבער דעם מאַן אויף אַ גאַנצן זומער. וואָס קלערסטו דײַן מאַן טוט? און לאָמיר שוין זאָגן, פֿראָם די סובלײַם טו די רידיקולעס. דו האַלטסט ניט, אַז דע מינימום רײַבט ער זיך אויס אונטער די דאָכענע צוויי מאָל אַ וואָך? ניין, טינק אַבאַוט איט. ער האָט נישט די ווײַב און ער איז גענוג אַן איידלער מענטש, רײַבט ער זיך אויס אין דער היים. און טאָמער איז ער שוין אַ גרעסערער שייגעץ, האָט ער שוין דעם טעלעפֿאָן, דעם סמאַרטפֿאָן, און ער רײַבט זיך אויס אויף קוקנדיק אויף נקבֿות. איז במילא דו טארסט דאס נישט טון. יעצט איז אזוי, ווען דו ביסט נישט ריין איז הגם ער האט דיך נישט, אבער די סייקעלאדזשיקעל פוינט אז באלד ווערסטו ריין האלט אים ווי מען זאגט געשפאנט, אזוי ווי יום כיפור מען פאסט א גאנצן טאג מען ווייסט אז נאך יום כיפור וועט זיין א גוטע סעודה, איז טאמער אבער יו דאנט גיוו הים די אטענטשען, דו ביסט ביזי מיט דריי טויזענט פרויען זאגן תהילים, ס'איז א גוטע זאך איך מאך עס נישט אוועק. אבער איך האלט אז אפילו א פרוי א זקנה טאר דאס אויך נישט טון, ווייל א זקן דארף אויך האבן די זקנה, נישט פאר תשמיש, אבער על כל פנים צו קוקן אויף איר, דאס איז זיין ווייב, ער האט מיט איר געהאט קינדער, אייניקלעך, מען שעפט נחת אינאיינעם, יעצט צו ווערן משוגע און פרעשור און פרעשור און פרעשור, דער קאמס א טיים ווען יו העוו טו רילעקס א ליטל, דאס איז דער שבת קודש אויכעט, רילעקס א ליטל, כאילו מלאכתך עשויה, עניוועי. סאו בקיצור, יעדעס יאר אין די צייט הייב איך שוין אן מעורר צו זיין. יעצט האט דער אייבערשטער מיר געגעבן א מתנה, נחום, דו דארפסט שוין נישט רעדן, ס'רעדט זיך שוין פון זיך אליינס. ס'איז ממש א גרויל וואס ס'גייט פאר, דער זומער איז נאכנישט דא, און ס'איז געווען א אינסידענט יעצט אז אין מידלטאון האט מען איינגעזעצט אכט מענטשן, וואס האבן זיי געוואלט טון? פראסטיטושען, זיי האבן געכאפט א זונה און זיי האבן געוואלט מיט איר וואוינען.

ס'איז אין אלע בלאגס, ס'איז ווארלד ווייד, איך זיץ דא אין ארץ ישראל און ביז דא קומט עס אן אין אלע טעלעוויזשענס, עטס ווייסט נישט וואס דא, וואס עטס טוטס מיט אונז, און דער אנדערער הייסט נפתלי מענדלאוויטש, ער איז אלט אַכט און דרײַסיק, און יואל עפשטיין איז אלט זעקס און דרײַסיק, דאס איז יונגעלייט וואס איז שוין נאך די דרייסיג, די תאוות ווי מ'זאגט שטילן זיך שוין אביסל. גייען זיי אזוי מחלל זיין שם שמים? ס'איז דאך אנבעליוועבל! יעצט, איך וויל אביסל רעדן פון דעם. כ'וואלט געוואלט אביסל רעדן. דער מענדלאוויטש, דער איז דער זון פונעם שוחט. דער טאטע האט געהייסן שי' מענדלאוויטש, רבי אהרן'ס רעכטע האנט, און ער איג מ'האט אים געטראפן אינעם זעלבן שטאט מידלטאון, כאמה כבתה, אזוי ווי די מאמע פירט זיך אויף אזוי פירט זיך אויף די טאכטער. ס'איז אזא מיינד באגלינג סיטשועישן דעט איטס אנבעליוועבל. דעמאלטס ווען כ'האב געהאט אויף מיין האטליין א מענטש אנגעקאלט ער האט שוין תשובה געטון ער איז ארויס פון די שחיטה זאג איך אויף וואס פאר א שווארץ יאר האט ער תשובה געטון מ'האט אים ארויסגעווארפן ווייל מ'האט אים געכאפט רעד הענדעד און ממילא מוז ער ארויסגיין דאס הייסט ער האט תשובה געטון? און כ'האב געזאגט און וויפיל קינדער ער האט מכשיל געווען כ'ווייס נישט אז ער האט געהאט צוטון מיט קינדער אבער ווען דו לאזט איבער דעם קינד דעם פגוע, קענסטו שוין נישט תשובה טון, און וויפיל נבילות וטריפות ער האט פאר אונז געשחט'ן, א שוחט דארף זיין א ירא שמים מרבים, און וואס האט ער דא געטון, ער איז געגאנגען? מיט זונות איז ער געגאנגען? קיצור ער האט זיך אריין געשניטן אין די פינגער, ער האט געמאכט אז ער איז קראנק, און מען האט אים מעביר געווען, געקומען מענטשן געזאגט ס'איז א טאטע, א משפחה, טאטע פאטע טשאטשע. זאג, העי, וועיט א מינוט, סטאפ די גארביטש, איך בין אויך א טאטע פון קינדער און א זיידע פאר אייניקלעך, וואס האט זיך קיינער נישט גערעכנט מיט מיר? וואס האט זיך קיינער נישט גערעכנט מיט אלע זנות וואס איז פארגעגאנגען דא אלע יארן אין די חדרים און אין די מקוואות? יעצט ווערט יעדער א גוטער, מענטשן קאלן מיך שוין אפ פון מאנרא, זאלסט דאס נישט ארויפלייגן ווייל דו זאלסט וויסן ס'א פגם משפחה פגם, העי, איך האב אויך א משפחה ברוך השם, עטס האט זיך נישט גערעכנט מיט פגם משפחה נאר דעמאלטס ווען ס'איז געווען א טייטלבוים אדער א לעקער פון די רעבעצן. חוץ דעם האט עטץ ענק נישט גערעכנט מיט קיין פגם משפחה, עטץ האטס געפירט א רשעות'דיגע רעזשים און דערפאר לאזט זיך'ס אויס מיט א בוידעם, עטץ האטס ליידער קינדער וואס קיינער איז זיי נישט מחנך אז שמע ישראל השם אלקינו השם אחד, מ'איז זיי מחנך שטותים אז אין ארץ ישראל נעמט מען קינדער אין מיליטער, מען נעמט נישט, איך זאג ענק נאכאמאל, עטץ זענטס געבליבן אויסגעשפילט אין די גאנצע וועלט, ווייל אלע חברי הכנסת מיט אלע רבנים האבן אונטערגעשריבן אז ס'איז שקר די גאנצע זאך. מארגן העט איינער זאגן די גאנצע שלש שבועות פון רבי'ן איז אויך שקר, עטס זענטס בלאפערס, און כ'האב ענק דעס געזאגט, עטס טראגטס א קרוין, עטס זענטס די פארראנערס פון די ארטאדאקסיע פון כלל ישראל, און אז עטס מאכטס אזאלעכע מיסטעיקס, דען יו אר פינישד. יעצט דער משה עפשטיין האט א ברודער דעם באקאנטן זלמן עפשטיין, דער זלמן פלעגט פארן אויף איטאליע אונז ברענגען כשר'ע אתרוגים און שבת קודש איז ארויסגעקומען א זונה פון זיין האטעל רום א משגיח פון לאנדן האט עס געזעהן אנגעקאלט איצעלע פימפ און די התאחדות האט אים גראד מעביר געווען און היינט וואס טוט ער העהעהע היינט איז ער א רב פאר אהרן טייטלבוים פאר זיין ועד הכשרות. אונז זעמער אינגאנצען צודרייט. און דאס וויל איך ענק זאגן, רבותי ס'קומט יעצט זומער, וואטש יור האסבענדס, מיר האט געזאגט א פרוי איך פאלג אייך, מיטוואך ביינאכט פאר איך אויכעט אין קאנטרי, א גאנצע וואך זיץ איך איך וואטש דא מיין מאן, פון מיטוואך ביינאכט ביז זונטאג ביינאכט בין איך מיט מיין מאן אין קאנטרי, טאמער טוט עטץ נישט דאס זאלט איר וויסן, דיין מאן גייט זינדיגן און נישט ווייל כ'האב רוח הקודש, אין חכם כבעל נסיון, און נאכן זומער קומען זיי וויינען צו מיר, פאריאר איז געקומען צו מיר איינער וויינען אז ער האט געוואוינט מיט א גויטע און די גומי האט געפלאצט אינמיטן וואוינען, ס'איז דא מען טוט אן א גומי אז מ'זאל נישט קעטשן די קרענק, און אויך אז ער זאל נישט אריינלייגן אין איר זרע ווען נישט קען זי שוואנגער ווערן איז ער אויף צרות. און מען קען עיבל טרעיסן ווער ס'איז געווען, די זונות האבן זייערע, זיי זענען וועל פראטעקטעד ארום און ארום מיט אזאלעכע פימפס וואס זיי וואטשן אויף זיי, זיי זעען יעדע קאר ווער ס'קומט, זיי כאפן א פיקטשער, נאר סתם אזוי מאכן זיי נישט קיין אישו. געשען אן אומגליק, די גומי האט אים געפלאצט און ס'האט אים אנגעהויבן צו קראצן דער פופיק, און ער האט מיך געפרעגט וואס ער קען טון, ווייל יעדער ווייסט ס'איז דא סעקשועלי טרענסמיטעד דיזיזעס. האב איך אים געזאגט אזוי, אמאל איז געווען עידס זייער שטרענג, ס'איז געווען די גרעסטע מגיפה, טאמער מ'האט געכאפט אז דו האסט עידס האט עס די גאווערמענט מפרסם געווען, אזא סיסטעם האבן זיי געהאט, היינט איז עס שוין א באהאלטענע זאך, היינט איז שוין אפילו דא דו קענסט קויפן פאר אפאר דאלער א טעסט, ס'טעסט דיך, איז היינט איז עס שוין נישט אזוי געפערליך, האב איך אים געזאגט הער אויס, ס'איז דא אסאך דאקטוירים וואס זיי טוען עס שווארצערהייט, זיי מאכן די טעסט און דעטס איט, און ער איז צוריק געקומען אז ער האט סיפיליס.

ס'איז עניוועי, די קינד איז א גוי, ער דארף נישט קיין חדר, ער'ט גיין אין א פאבליק סקול. ס'איז דא ביי אונז איינער, נעבעך, ער האט געוואוינט מיט א גוי'טע, ער האט געזען א אידיש קינד וויל אים נישט, האט ער גענומען א גוי'טע, האט מיט איר געשטופט, ער האט געמאכט א בעיבי, די קינד איז היינט זעקס, זיבן, אכט יאר, דאס קינד לויפט אים נאך, ער מוז גיין שפאצירן אין פארק מיט דעם קינד, אלע אידישע קינדער גייען אויף סאוט ניין אין פארק, און ער גייט מיט זיין שערעצל. איך זאג ענק נאכאמאל, רבותי, איי עם טאלקינג טו יו פראם הארט טו הארט. דו טארסט דיין מאן נישט איבערלאזן, ס'איז זומער, ס'איז די היצן, און די שיקסעס גייען אויסגעשניטן, און במילא געשעט אזאלכע אומגליקן, ענד יו העוו טו בי ווערי ווערי קערפול, דו ווייסט, ווען דיין מאן קומט אהיים און דו גייסט צו אים אין דער נאנט און ער ברויך דיך נישט, הייב אן צו טראכטן אפשר קומט ער פון א זונה, דו ווילסט זיין א דעטעקטיוו, דו מוזט ארבעטן פאר די עף בי איי און פאר די סי איי עי צו וויסן איף יור האזבענד איז ריעלי וויט יו אדער ער האט אין דער זייט א מיסטרעס. כ'בין געווען אמאל ביי טשארלס היינס אין אפיס, מיט יארן צוריק, זעה איך א יונגערמאן וואס וואוינט אין ווילימסבורג, זייער א וואוילער יונגערמאן, הענגט ארום דארטן מיט א מיט א נקבה, איז א אידישע געווען, מיט א לאנגע שייטל, א ווערי קלעסי וואמען, פרעג איך אים ווער איז דאס צו דיר? זאגט ער דאס איז מיין גוירלפרענד, זאג איך ביסט משוגע? דו האסט דאך א ווייב, דו האסט קינדער, זאגט ער ליסן מיין ווייב געבט מיר נישט וואס איך ברויך, און איך זאג איר איך וויל גיין מיט זונות, זאגט זי ליסן העלפ יאר סעלף. איף דיס איז די קעיס יו העוו טו גאו פאר העלפ, אז דו האסט נישט קיין ווייב אין שטוב יו העוו טו גאו פאר העלפ, די איידיע נישט אז גיי מיט די זונה ביקאוס יו גאנא פאל אין, יו וויל קיל און רואין יור האול פעמילי, און ער האט שוין טאקע נעבעך א זון וואס ער האלט מסתם זעכצן זיבעצן איז או טי די, ער האט צוגעקוקט וואס עס גייט פאר. אפילו ווען דו ברויכסט נישט סעקס, איף יור האזבענד נידס איט איטס יור אבליגעישאן טו גיוו איט אים, אוודאי. מיט רעיפ טאר מען נישט, ער מיז דאך מפייס זיין, מפתה זיין, ער מיז איר עפעס קויפן, ער מיז איר עפעס צוזאגן, ער מיז איר זאגן די מינימום איי לאוו יו, דאס איז א חלק פון וויאזוי מען גייט צו צו תשמיש, סאו רבותי איך זיץ נישט און חלום, טראסט מי, די מצב אינדרויסן איז שרעקליך, ס'איז נישט זומער נאך, ס'איז אין מאנרא, ביז זיי קומען אהיים יעדע נאכט, זיי באווייזן זיך פאר זייערע פרויען, און זיי גייען ביזי מיט א פראסטיטוט. כ'וויל ענק פארציילן א מעשה. פינף זעקס אדער זיבן יאר צוריק קאלט מיך אפ א פרוי, איר מאן איז נישט היימגעקומען ביז דרײַ פארטאגס, און זי ווייסט נישט ווי ער איז. ענדליך, א קוואדער נאך דרײַ, כ'האב אנגעהויבן מאכן ריסערטש ווייל כ'האב געוואלט זעהן וואס מ'קען דא טון, א קוואדער נאך דרײַ קאלט ער אהיים זיין ווייב אז ער איז אין די בראנקס, עפעס אין, כ'דענק, האנדערט טווענטי פיפט סטריט ערגעץ, איך ווייס און מעדיסאן צו ווי, אין א פאליס סטעישאן, און ער קומט אהיים ביז א שעה צוויי. פרעגט זי אים וואס טוסטו דרײַ פארטאגס אין א פאליס סטעישאן אין די בראנקס? האט ער געזאגט כ'האב נישט מיינע דרייווער לייסענס, במילא כ'האב נישט מיינע דרייווער לייסענס, איז האבן זיי מיר נישט געגלייבט, און זיי האבן א קאמפיוטער, זיי האבן עס אויסגעטשעקט און ס'האט געדויערט צייט. גייט די פרוי און קאלט מיך אפ דרײַ פארטאגס, איך מיין איך בין דיין ארבייטער? איך האב עפעס מיט דיר? וואי וואד יו יוז מי פאר יור דערטי טינגס? קאלט זי מיך אפ, זאגט מיר אז די גאווערמענט איז אזוי שלעכט געווארן אז איינער האט נישט קיין לייסענס האלט מען אים אויף ביז דרײַ פארטאגס, מ'לאט אים אפילו נישט אהיימקאלן. בקיצור, זאג איך איר, אויב ס'איז דארטן אויף הונדערט טווענטי פיפט סטריט און מעדיסאן, דארט איז דא די גרעסטע בתי זונות, איז דעמאלטס געווען, היינט האט מען שוין אביסל אויסגעקלינט, היינט איז געווארן די טייערסטע ריעל עסטעיט געגנט, איז וויל איך דיר זאגן אז ער איז געגאנגען מיט א הוקער און מ'האט אים אויפגעפיקט. ש. בקיצור, איז זי געגאנגען און זי האט גענומען א קאר סערוויס און זי איז אראפגעפארן אים מקבל פנים זיין. ער האט געמיינט אז ער האט געוואלט אז זי זאל ווארטן ביז ער קומט אהיים, זי האט אים מקבל פנים געווען אין די פריסינקט, און זי הייבט אן דארטן צו שרייען, ביקאוז הי דידנט העוו היז לייסענס וויט הים יו מעיק סאטש א פאס ענד יו קעפט הים א האול נייט ענד איי דידנט נאו ווער הי איז. העהע קומט ארויס א שווארצע, העט, העהע זי האט מיר פארציילט זי האט גע'חלש'ט א שווארצע מסתמא איז זי געווען אלט פֿופֿציק יאר, זי האט אויסגעזען אגלי ווי פרענקענסטיין אליינס, ס'האט איר געפעלט די צוויי פאדערשטע ציין, בק

קאלט זי מיך נאכדעם אפ וואס זי זאל טון, זאג איך איר דו גיי ווייטער, קאל אפ די תהלים שיעורים, קאל אפ ווי מען פארט אויף קבר רחל פינעווע פארטאגס, קאל אפ ווי מען פארט אויף קרית יואל אויף מאנרא צום רעבינס ציון פארטאגס, פיר מאל א יאהר, דריי מאל א שבת, פינף מאל א שמיטה, דו האלט אן ווייטער דיין הייליגע ארבעט. נעם א תהילים און זאג צוויי שעה תהילים ווען דיין מאן קומט אהיים פאר פרישטאג זאלסטו ווייטער בוכה'נען אין דעם תהילים און ממילא גייט ער און ער טוט וואס ער וויל. הייבט זי אן צו וויינען, דו ווייסט דו ביסט גערעכט, איך גיב מיך טאקע נישט אפ גענוג, זאג איך איר, און ער איז דעמאלטס אויך גערעכט, נאר כ'האף איין זאך, ער האט נישט געכאפט עידס, ווייל טאמער יא, וועט עטס ביידע זיין גערעכט, עטס וועט קענען ליגן איינער לעבן אנדערן, פוי! ניט מען אַ חזיר, װאָס ער האָט באַקומען אײדס, און דאָ ליגט אַ פֿרױ, װאָס האָט עס באַקומען פֿונעם מאַן. רבותי, איך דאַרף שױן נישט רעדן. דאָס איז שױן אַזױ, װי רש"י זאָגט. איך זאָג דיר, װי דער צװײטער דאָקטער זאָגט, דו'סט שטאַרבן, אַזױ װי יענער איז געשטאָרבן. דו'סט האָבן אַ פּנים, אַזױ װי יענער. יעצט, איך האב ענק שוין געזאגט יארן צוריק אז ס'איז דא א דזשאן סקול, דזשאן סקול מיינט ווען מ'כאפט איינעם פראסטעטושען איז איינע פון וואס די גאווערמענט טוט פאר אים איז אז ער מוז גיין עפעס דרייסיג אדער פערציג שעה אין א סקול, און איך פלעג האבן פיקטשערס פון די סקול, ס'איז געווען דארטן נעבעך שווארצע, מענטשן אן ציין, באק טיט, אלטע, קיין יונגע איז נישט געווען דארט, ס'איז אנבעליוועבל, און ס'איז געווען אפאר יונגע לייט מיט סאטמארע היטן און מיט סאמעטענע היטן. כ'האב געבעטן דעם עולם, ליסן, גאו פאר העלפ ביקאוז וואט יור דואינג איז יור קילינג יור פעמילי, דו האסט גע שווער געארבעט צו מאכן א פעמילי, און דו ווילסט פון זיי זעהן נחת. יעצט די אנדערע גוים וואס דו זעהסט דא אויף די פיקטשערס זענען אלע עלטערע מענטשן, און זענען אלע אגלי, איך מיין צו זאגן איינער האט א בארד אזוי א נחשון בן עמינדב בארד, ס'איז אלץ פארטעריקעס מיט מיט מיט אלע שמוץ, און נאכדעם קומט אריין דא אזא זיסע נפתלי מענדלאוויטש מאנרא, שטייט פון ווי ער קומט, זענטס מחלל שם שמים, און נאכדעם האט עטס דא יואל עפשטיין, אויכעט מאנרא, ס'איז אנבעליוועבל רבותי, אין די צייט וואס עטס געטס אויס געלט פאר שטותים מאכן א גאנצן פראטעסט. וועגן סמארט פאונס, און יעצט מאכט מען א פראטעסט וועגן א דבר שלא בא לעולם, ס'איז נאכנישט געקומען, עטס לערנטס יעצט אויס די מדינה אז זי זאל נעמען מיט פארס, זיי האבן נישט געכאפט אפילו, זיי נעמען נישט, ס'איז געווען איינער, טאמי לפיד'ס א זון, ער האט עס געוואלט איינפירן אפאר יאר צוריק, אבער מ'האט אים געראטן, יעדער האט אים געשטעלט אויפן פלאץ, שטעל דיר פאר, אפילו זיך מוסר נפש זיין, גיין האלטן א פראנט וויל מען נישט קיין פרומעם, אזוי מיעס קוקט מען אויף אונז. אבער דאס איז גארנישט. וויר יוסט טו איט, באט צו גיין און נעמען און אויסגעבן געלט שטותים און חינוך אז ס'איז אזויפיל שטותים וואס מ'האט דארטן געטון שטאטס מ'זאל נעמען און אריין פרעגלען אין די אינגע לייט און אין די בחורים את זכר לא תשכב משכבי אשה ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם דאס איז געזאגט געווארן אויפן סמארטפאון און אין די גאס אויך. און מען זאל זאגן דער אייבישטער איז נישט מוחל אויף עריות, איך וויל ענק זאגן דער אייבישטער איז א רחום חנון אלע גוטע טייטלס, דער אייבישטער האט א שארט קאמינג, טאמער זינדיגסטו מיט זנות, זאגט דער אייבישטער עד כאן, אלהיהם של אלו שונא זימה, כ'האב געמאכט א כלי, כ'האב געמאכט א פרוי, כ'האב געמאכט מען זאל זיך קענען מאכן פרו ורבו, באט נישט ארויסצוגעבן די זרע צו גויטעס און און צו מענטשן אין מקווה'ס, נא נא איט וואזענט מעיד פאר דעט, איטס א ווערי פרעשעס טול באט איט וואז מעיד פאר א פורפעס און פרו ורבו, און דעמאלטס ווערט דער אייבישטער אזוי גערעגט און הערט איר קענט אים אויפרעגן איר ווילט אמת'דיג וויסן וויאזוי מען רעגט אויף דעם אייבישטן מאכט זנות האט איר אים אויפגערעגט צו ער קען זיך נאכדעם בארואיגן, זייער שווער, ס'איז זייער א שווערע און א הארבע זאך צו בארואיגן דעם אייבישטן נאך זנות, און אין דעם דארף מען אריינלייגן כח און געלט, און רעדן, ס'זאל זיין אן אופען טאלק. מענטשן זאגן דו רעדסט ווי א חזר. אנדערע מענטשן זאגן דו האסט מיך געראטעוועט, כ'האב קיינמאל נישט געוואוסט, איך גיי אין מקווה, איינער שטופט מיר אין תחת, כ'האב נישט געוואוסט אז דאס איז אן עבירה, ווען נישט אייך וואלט איך דאס נישט געוואוסט, מ'האט געשטופט אין תחת פאר קינדער זעכציג יאר, און נאכדעם זאגן מיר קינדער כ'האב קיינמאל נישט געוואוסט אז מעסטרובעיטן, זיך שפילן מיטן אבר ביז ס'קומט ארויס זרע, איז אן איסור, אין די מקווה האט עס מיר איינער געטון, כ'האב מיך אויסגעלערנט און איך טו עס שוין פאר אנדערע. ס'איז א גוט פילינג אבער ער כאפט נישט אז דאס ברענגט דיך אונטער, שכבת זרע איז א כח הגוף וכל מה שיצא ממנו ביותר איז זיין לעבן ווערט קאליע, זיין לעבן ווערט ער ווערט קראנק, אמרו חכמי הרופאים אז אין א בית הקברות אז ס'איז דא טויזענט טויטע זאלסטו וויסן נײַן הונדערט און נײַן און נײַנציק זענען געשטארבן מרוב תשמיש און איינער איז געשטארבן פון אן אנדערע קרענק, עטס מיינטס אז קענסער איז נישט פון רוב תשמיש? ס'איז אויך פון דעם, די דאקטוירים זענען שוין היינט מודה. ס'ווערט, די סעלס ווערן אזוי געמאכט אז זיי קענען שוין נישט פייטן און ס'וואקסן שלעכטע סעלס, דאס קומט ווייל ס'איז נישט דא די זרע וואס דאס איז דער כח הגוף, איז במילא רבותי ס'קומט יעצט פאר זומער, בי ווערי קערפול, און איך רעד צו די אידישע טאכטער, איך רעד צו ענק, דו טארסט נישט איבערלאזן דיין מאן, יו אר נאט סופאוזד טו דו איט, און אפילו ווען דו האסט פראבלעמס מיט אים, יו סטיל העוו טו גיוו אים וואט הי נידס, ווייל ווען נישט, גייט ער טרעפן וואו צו גיין. עטס מיינטס מ'האט געכאפט די צוויי אינגעלייט דאס ערשטע מאל? איך האב ענק געזאגט איך האב א קבלה איש מפי איש פון די אלע וואס זענען עוסק בצרכי ציבור, ווען מ'כאפט איינעם איז שוין נאך אפאר יאר. עס האט מיר געזאגט אמאל א אינגערמאן. זאגט ער מ'האט מיך געכאפט, זאגט ער נחום כ'האב שוין געוואלט מ'זאל מיך כאפן, מיין לעבן איז שוין נמאס ארומצולויפן מיט זונות, ס'האט מיך שוין נישט געבאדערט ווען מ'כאפט מיך, כ'האב מיך שוין נישט באהאלטן, אזוי גיי איך מיט א שייטל, אזוי האב איך אנדערע טעקניקס וואס איך טו, און ס'האט מיך שוין נישט געבאדערט. רבותי, איך זאג ענק אזוי ווי יענער דאקטאר וואס ער זאגט כדרך שמת פלוני. יעצט די גאווערמענט האט זיך מוראדיג פארלייגט דא, אין אמעריקע אויכעט, אונז ארבעט מיר אבער דא איז מוראדיג, ס'אנבעליוועבל, ס'נישט צום גלייבן וואס דא גייט פאר, ס'דא דא איינער פון ירושלים ער איז דרייסיג יאר אלט, אינטערעסאנט. ווען ער קומט אריין אין קאורט. דעקט ער זיך אינגאנצן צו דעם קאפ פאר אל די גוטע יארן, דיד יו נאט לערן? סוף גנב לתלייה. האסט דאך געוואוסט דו'סט אמאל אזוי אויסזעהן, און אז דו האסט עס געטוהן, וואס באהאלטסטו דיך יעצט? שעם דיך נישט יעצט אויך נישט. נחמיה וועבערמאן האט נישט געוואוסט אז איינמאל וועט מען אפשטעלן דעם זנות, ער איז טאקע געווען גרויס און הייליג און ער איז געווען דעם בירך'ס דרייווער און ער האט אנגעדרייט מיט מיידלעך, העי, עווענטשעלי וואן גערל איז גאנע סטארט ליקינג, און דו האסט אימפרעגנענטעט א גערל אלסא, דו האסט געדארפט דאס טראכטן, סאו איי דאנט אנדערסטענד וואס באהאלטסטו דיך יעצט, קום ארויס מיט שטאלצקייט, יעס, איים די מען דעט דיד איט, עניוועי. ער האט געהאט אזא אפיס פון אדווערטייזמענט. און אז איינער איז געקומען לייגן א מודעה האט געזען די שיינע יונגע ווייבלעך סאו האט ער אנגעדרייט מיט זיי, ער פלעגט מיט זיי ארום פארן, ער פלעגט זיי אויסנעמען, פלעגט ארום שיקן זיינע ארבייטער מאכן זיכער אז זיי זענען אינדערהיים אליין, ס'איז אנבעליוועבל, איי מין יו נאו איטס גאנע העפען וואן דעי, און ער האט געטאטשט די פרויען זייער ביטערליך, ער האט געוואוינט מיט זיי, עניוועי דאס איז נאכנישט גענוג, ער איז געווען זייער א ווי מ'זאגט א סאפיסטיקעיטעד עסטעבלישט פערסאן, ער איז געווארן דער מנהל. פון א מוסד חינוך פאר מיידלעך אין אלעד, נישט אילת דארט אין יענעם עק ארץ ישראל, אלעד לעבן בני ברק, און ס'איז ממש א שרעק וואס ער האט געטוהן. און אז איך זאג ענק זאלט צו שיקן קיין קינדער אויף ארץ ישראל, עט שוד בי די לעסט אפשען, און ברוך השם מענטשן פאלגן, ס'האט מיך אפגעקאלט איינער, איך געדענק נישט דעם נאמען פונקטליך אבער כ'האב עס ערגעץ אויפגעשריבן, ער איז א רב פון א שטאט וואס האט צוויי נעמען אין ניו דזשערסי, איך ווייס קליפטן, פעסעיק, צו וויאזוי, איך געדענק שוין נישט. זאגט ער פערציג מיידלעך האבן אונז נישט געלאזט פארן וועגן אייער האטליין וואס איר האט פארציילט וואס גייט פאר אין סעמינאר אין ארץ ישראל, מי יאמר לו מה תעשה? ער איז דא אין די פרעמד די מיידלעך זענען דא מען זעהט נישט ס'טוט זיך, זאגט ער זיי האבן געעפענט אן אייגענע סקול מען ברויך נישט ארץ ישראל מער, חוץ צו דעם וואס ס'איז דא די סכנות פון די באמבעס און פון אלע אנדערע זאכן, יעצט די וואס זיי נעמען זיך אן פאר אים שרייבן דא אריין זאלטס אפוואטשן ענקער שפראך ווייל ס'איז נישט ריכטיג. ער האט א פרוי און ער האט קינדער, איך דענק דעמאלטס ווען מענדלאוויטש דער שוחט ער איז געווארן אויס שוחט האבן מיך אנגעקאלט ער האט א פרוי מיט קינדער האב איך געזאגט איך וויל דיר זאגן עפעס עס פאר עס איים קאנסערנד איז ער א בחור א רווק ער האט נאך נישט חתונה געהאט אויב ער האט א פרוי מיט קינדער איז ער דער איינציגער וואס ער ווייסט עס איך ווייס דאס נישט נו אז ער האט געוויסט ער האט א פרוי מיט קינדער וויי אין די ווארלד דיד הי נאט פראטעקט היז טשילדרען איך זאל זיי גיין פראטעקטן פאר אים נאו וועי יעצט הייבן זיי אן די די גוט מאכערס ניין א פרוי מיט. קינדער און מען דארף וואטשן. איינער שרייבט אריין, ער איז אזא צניעות'דיגע מענטש ער פארט נאר מיט א אוטובוס, וועגן איסור יחוד פארט ער נישט מיט קיין טעקסי, שרייבט א צווייטער איך בין זיין קביעות'דיגע דרייווער און איך האב אסאך צו פארציילן. די אלטע סאקמערע קאקמערע וועגן, זעט אויס דא קענען זיי אויך די וועגן. איינער שרייבט ער איז געגאנגען צוועלף יאר אין סקול ער זאל זיך לערנען ער זאל קענען זיין א מנהל פאר קינדער. איינער שרייבט דאס זייער וויכטיג. אז איך האלט געהאט. ווען די פרויען וואלטן געווען אפגעהיטן הלכות נידה ווי עס דארף צו זיין און נישט רעדנדיג מיט פרעמדע מענער וואלט עס נישט ארויסגעקומען אזוי, דאס איז ריכטיג, אויף דעם בין איך מסכים. יעצט דאס איז א גוטע תירוץ אויף די וואס זענען געקומען ברענגען מודעות, אבער די מיידלעך די ווייבלעך שרייבן דא אריין אז מען קען נישט היינט ארבעטן אין אן אפיס און קומען אנגעטון ווי א שלאכע טריינע, מען מוז קומען סעקסי און קלעסי און שמעקעדיג. און די וואס ארבעטן נעבעך אין אזאלעכע אפיסעס זענען אלע עלול אז עווענטשעלי גייען זיי האבן א דורכפאל, און דאס איז אמת. און אינטערעסאנט איינער שרייבט די זעלבע וואס איך האב געזאגט די וואך אויפן האטליין, איך האב עס נאכנישט געזעהן ווייל ס'שיינט ארויסגעקומען אז די פרויען וואס זיי טוען זיך אן זייער שיין קלעסי ווי זיי ארבעטן און פארן מאן טוען זיי זיך אן א גאטש אויפן קאפ, איז ממילא עווענטשעלי די מאן קומט אהיים און זעהט א גאטש אויפן קאפ קען ער אפילו נישט זאגן היי האני איי לאוו יו איי ניד יו און די חזר זאגט עס איר יא איז ממילא שי פאלס פאר איט דאס הייסט א נואף בפה און נאכדעם קומט ארויס די אנדערע זאכן מען דארף אסאך כוחות אריינלייגן רבנים זאלן רעדן בין איש לאשתו צי מחנכים זאלן רעדן איז מען ביזי אין ארץ ישראל יא עס איז דא א פראבלעם אה מוראדיג. מען נעמט אין מיליטער, און נאכדעם שרייבט אריין א פרוי זי האט אויך געארבעט אויף אזא פלאץ, און זי האט געזען אז ס'גייט געשען שלעכטע זאכן האט זי איבערגעלאזט די ארבעט, און זי האט געגלייבט אז דער הייליגער באשעפער גיבט פרנסה און נישט דער באלעבאס, זי האט געגלייבט אין דעם זאגט זי. בקיצור, איינער שרייבט ס'איז נישט אמת מען וויל ארויסקוועטשן געלט אזוי שרייט שרייבט זיין לויער שרייבט יענער אבער למעשה איז דא זיבן פרויען וואס זיי קומען עדות זאגן אלע האבן זיך אפגעשמועסט אז זיי ווילן געלט, נחמיה וועבערמאן דאס איז דזשאוק נאמבער וויפיל? דענק שוין אליינס. דרײַ טויזנט זעקס הונדערט און פֿערציק און א האלב, דאס איז דער דזשאוק. נחמיה וועבערמאן האט געטענה'ט, נע, זי וויל געלט פון אים. נחמיה, דו ביסט נישט דער גרעסטער עושר אין שטאט אז זי זאל וועלן דיין געלט. יו שוד בי עשעימד אוו יורסעלף צו זאגן אזאנס אויף א אידישע טאכטער. יו נאו דעט יו טאטשד האר. איך האב א קרוב משפחה, א קאזין פון אונזערע, וואס זי שרייט די גאנצע צייט. זי האט געשריגן נאך ווען נחמיה איז געווען אין די פעדערן, האט זי געשריגן, ער האט מיך בועל געווען. איך בין געווען א מיידל אין סאטמאר און ער האט מיך בועל געווען. און זי גייט היינט פאר טערעפי. סאו רבותי, אונז האמיר נאך אסאך ארבעט, אסאך ארבעט, פשוט אויפצוקלערן דעם עולם וואס א אידישע טאכטער איז, וואט שי איז מעיד פאר. יעצט, דער עולם וועט מיינען, וועט מיך שלעכט פארשטיין, מיט אנדערע ווערטער, איך זאג אז א אידישע טאכטער איז געמאכט, זי האט א לאך, און דער מאן זאל שטופן ווען ער וויל. ניין ניין ניין ניין, דאס האב איך נישט געזאגט און איך זאג דאס נישט. די גמרא זאגט ווער ס'טוט עס מיט כח איז איינע פון די תשע מדות. באט געווענטליך ווען איינער האט א פלענט, ס'וואקסט ביי איינעם א פלענט, לייגט ער יעדן טאג צו אביסל וואסער, טאמער לייגט ער נישט צו וואסער שטארבט אפ די פלענט. לאו, מיט א ווייב וואס דו ביסט מיט איר יעדן טאג און ווען דו ווילסט, אחוץ ווען זי איז א נידה, דארף מען אויכעט וואסערן כסדר. מען מוז אויפארבעטן די ליבשאפט, מען דארף זען נישט צו פארלירן די ליבשאפט, און דאס האט מען קיינמאל נישט געלערנט אין אונזערע חדרים, און מען האט נישט געלערנט אין אונזערע ישיבות, און אוודאי ובוודאי די וואס זיי זענען די שלום בית מאכערס האבן דאס אויך נישט געלערנט. די וואס זיי לערנען מיט חתנים און כלות, זיי האבן געלערנט אוי ווען דער מאן וועט קומען און. וועיט א מינוט, דער אייבערשטער איז דאך דער מקור החכמה, דער אייבערשטער האט פארשטאנען אז ער וויל ער זאל מאכן א תיקון העולם, די וועלט זאל האבן א קיום, א מאן און א פרוי, דער מאן זאל פייגערן נאך די פרוי און די פרוי זאל פייגערן נאכן מאן, און ס'זאל זיין ליבע, אהבה, ווען מ'זאגט ביי די חתונה זאגט מען אזוי, אשר ברא ששון ושמחה, חתן וכלה. גילה רינה דיצה וחדוה אהבה ואחווה שלום ורעות איז אלע מיני לשונות פון ליבשאפט. דאס איז די ריזן פאר וואס דער אייבערשטער האט עס באשאפן. ווייל ער האט נישט געוואלט אז א פרוי זאל זיין ווי א דאגי אדער ווי א קעצעלע וואס ער כאפט יעדן דאגי אין די גאס און שטופט אים אריין און מאכט א בעיבי. ער האט געוואלט ס'זאל זיין א אויפגעבויעטע ליבשאפט. א אויפגעבויעטע בענק אקאונט. און דאס איז וואס מען מוז אנהייבן צו לערנען. מאכטס א גרויסע אסיפה אינעם גרעסטן האל אין ניו דזשערסי און הייבטס אן צו לערנען מיט די אינגעלייט זאלן זיין נארמאל. קומט אן א משוגענער סרולוגער פון ארץ ישראל, דער בהמה זאגט אזוי, מען זאל נישט אריינשטופן אריינגיין אינעם ווייב נאר איין מאל א וואך, ער האט עס געזאגט פארקערט, מען זאל נישט אויסגיין מיטן ווייב, זעט אויס אז אין די זיבעצן יאר וואס ער איז געווען א נרדף האט ער פארגעסן אז אין א ווייב גייט מען אריין נישט ארויס. עניוועי, קען זיין ער איז א טשערנאבלער אייניקל, קען זיין דארט טוט מען אנדערש, איך ווייס נישט. און אויכעט אז מען זאל נישט האבן חיבוק ונישוק, ס'איז נישט קיין חסידישער מנהג, דו שמוציאן וואס דו ביסט, ס'איז נישט קיין חסידישער מנהג, דער אייבערשטער וויל אזוי, און דו וועסט דעם אייבערשטנ'ס תורה נישט איבערמאכן. דער אייבערשטער זאגט ס'איז יא א חסידישער מנהג, און דער אייבערשטער ווען ער זעט אז א איד איז זיך מדבק מיט זיין פרוי בקדושה וטהרה, קדושה וטהרה מיינט מיט חיבוק ונישוק אזוי עט די הייעסט פוינט, זאגט דער אייבערשטער איך בין דארט א שותף, ווייסט ווער ס'ליגט אין בעט מיט די מאן און די פרוי וואס זיי מאכן חיבוק ונישוק, ווייסט ווער ס'ליגט מיט זיי, דער הייליגער באשעפער ליגט אויך דארט. דאס הייסט איש ואישה שכינה ביניהם קומען אן יעדער משוגענער זאגט א מיינונג סאו וואס די וויזשניצע אינגעלייט זאלן נישט מאכן חיבוק ונישוק מיט די ווייבער ווייסט ווי ס'עט זיין מ'עט זיי טרעפן מיט גוי'טעס. ס'איז געווען דער פעטענשטיין דער וואס האט אונטערגעשריבן קעגן מיר. בקיצור, דעמאלטס ווען ער איז געווארן דיין אין מאנסי, איך האב אים ארויסגעריפן ווייל איך האב פאראכטן די מקווה דארטן, ס'איז נישט קיין חילוק. זאגט ער, ס'איז דא אינגעלייט וואס זיי באקלאגן זיך אז די ווייבער ווילן אז ביז מ'מאכט תשמיש זאל דער מאן זען די דדים, זאל גיין ווי מ'זאגט אויסגעטון מיטן אונטערהעמד, שטייט זיך צוגעדעקט מיט צניעות'דיג אבער, זי וויל דער מאן זאל עס זען, ער זאל זיך שפילן דערמיט, און ער שרייט ס'איז נישט קיין חסידישער מנהג און מ'טאר דאס נישט צולאזן, זאג איך אים בהמה וואס דו ביסט, אז מ'איז נישט משמח מיטן ווייב איז מען משמח מיט א צווייטן, איך ווייס נישט ביי מיר שטייט אז רבי חיסדא האט אנגעזאגט אפאר זאכן זיינע טעכטער, שטעל דיר פאר נאך א מזל ער האט נישט געלעבט אין אונזער צייט משמרת הצניעות וואלט אים געלייגט אין חרם, איינס איז וואס ער האט אנגעזאגט. אז זאלסט נעמען דיין מאן זאלסט אים נישט אריינלאזן ווען ער וויל גיין תשמיש, מיט איין פינגער זאל ער זיך שפילן מיט די קלעטערעס, און אזוי ווי די רמבן זאגט ער זעט, דו'עסט הערן אויף איר קול אז זי איז געווארן האט און עקסיידעט, מיטן אטעמען עסטו הערן ווי זי מאכט ה ה יא, און מיטן צווייטן האנט זאל ער זיך שפילן מיט די דדים, אזוי איז די גמרא מסכת שבת דף קוף יוד חית, נאכדעם ווען דו'עסט שוין זיין גוט אראוזד ס'עט זיין א מחיה און דערזען אז דער מאן שטארבט שוין אריינצוגיין, דעמאלט זאלסטו אים ערשט לאזן אריין. העע וואס דא טוט זיך רב חיסדא, אוי געוואלד, אנבעליוועבל, נאך א מזל ער האט נישט געלעבט אין אונזער דור, הערשל קלאר וואלט אים געהארגעט. דאס וואס מען זאגט קדושה וטהרה מיינט מען נישט מרחק זיין, נאו נאו נאו, איטס ראנג. נו האט מיך דער פעטענשטיין געפרעגט, נו אבער ער קען דאך צוקומען צו זעהן דעם אותו מקום, זאג איך מען זאל זי גיין מיט א פענטי ווען מען מאכט חיבוק ונישוק. אויב דאס איז דיין פראבלעם, ס'איז נישט קיין פראבלעם ווייל מען קען זיין צוגעדעקט, אויב דאס איז דיין פראבלעם וועגן דעם זאל מען נישט אנרירן די פרוי, זי וויל אזוי און וואטעווער, און זי ווערט אראוזד און מען שפילט זיך מיט איר מיט די דד און אונטן אויכעט ביי די קלעטערעס, איטס אנבעליוועבל, ס'איז געווארן א נייע תורה. ישראל האגער, אפשר טאר מען נישט וואוינען מיט א ווייב אויך נישט? אפשר וועגן דעם וואוינען אזוי פיל מענטשן מיט מענער? ווייל מיט א ווייב איז עס קעגן קדושה וטהרה. אידישע טעכטער, איר זאלט וויסן איר האט א שווערן נסיון, איר דארפט באקעמפן אייער יצר הרע און אין די זעלבן צייט די מאן'ס יצר הרע. און אזוי ווי די גמרא זאגט א פרוי ווערט אראוזד שפעטער, א מאן ווערט אראוזד פריער, סאו מען דארף די אלע זאכן נעמען אין קאנסידערעישאן, מען דארף מאכן געהעריגע שיעורים פאר פרויען, נישט די תהלים, די דריי טויזענט וואס זיי הערן דעם תהלים, די זענען זייער אסאך פון זיי זענען מכשיל זייערע מענער, איך ווייס פון. פון א ווערי קלאוז סאורסעס, יונגעלייט באקלאגן זיך, איך קום אהיים פאר פרישטאג, זי איז ביזי אויפן טעלעפאן, וואס הערט זי? ס'א פרוי זאגט תהילים. מען דארף נעמען אויף דעם ליין, דארף מען מאכן א שעה א טאג, און רעדן וועגן מעורר זיין די ליבשאפט פון א מאן צו א פרוי, און פון א פרוי צו א מאן, און וואס די אבליגעישאנס זענען פון א פרוי צו א מאן, און א מאן צו א פרוי, ס'איז נישט נאר עפענען דעם לאך און ער'ט אריינשטופן, ניין ניין ניין. ס'דא אהבה ואחווה שלום ורעות, ס'איז א פראגרעם, מ'געט נישט א פאל ארויף אויף א מיידל צו א ווייבל און מ'שטופט איר נישט, און אז מ'וועט זיך פירן דורך דעם פראגרעם וועסטו נישט באדארפן גיין נאכדעם אויף מידלטאן כאפן אזוינע. ס'האט מיר דערציילט א איד, ער איז געווען א ראש ישיבה, ער לעבט שוין נישט היינט, ער זאגט אז אין די מיר איז געווען א משגיח, כ'געדענק נישט וויאזוי ער האט געהייסן, אבער די ליטווישע וויסן, ער האט נישט געלאזט א בחור זאל זיך וואקסן א בארד, ס'איז געווען אסור ווי חזיר, ס'האט מיר דערציילט א איד דא אין אמעריקע אז זיין טאטע איז געפארן פון דא אמעריקע אויף מיר, ער איז געווען דער איינציגער בחור וואס מען האט אים ערלויבט ער זאל האבן א בארד, אלעס איבעריגע עוועריבאדי האט טו קאט די ביערד, האט אים דער ראש ישיבה געזאגט, דו ווייסט פארוואס דער משגיח האט עס אזוי געמאכט, ער זאגט ווייל מען האט נישט געקענט טוהן א שידוך אמאל מיט א בחור, יעדער האט געזוכט א געלערנטן א באפיצטן, און די מיידלעך האבן געטענה'ט זיי קענען נישט נעמען איינעם מיט א צולאזטע בארד ווייל ס'וועט נישט זיין קיין חיבוק ונישוק. וועגן דעם האט מען דאך איינגעפירט אז מענער זאלן זיך אפשניידן בערד ביי גוים אויכעט, ביקאויז דו קענסט נישט צוקומען צו קישן א פרוי געהעריג, די בארד שטייט אין וועג, די שנויצן שטייט אין וועג, נאר טאמער זי איז אן ערליכע אידישע טאכטער באדערט עס איר נישט, דאס איז די שיינקייט פון א מאן. קומט שרול האגער און זאגט מען טאר נישט מאכן חיבוק ונישוק, דאס גאנצע פארוואס מען האט אין די ליטע נישט געלאזט א בחור זאל האבן א בארד איז געווען ער זאל קענען קישן די ווייב, ווייל די ווייבער וואלטן קיינמאל נישט מסכים געווען חתונה צו האבן מיט אזא כניאק. ווי מען זאגט קומט שרול האגער און ער זאגט מען טאר דאס נישט טון. שוין, פיין, שרול האגער דו ביסט גערעכט, באט איך וויל דיר עפעס זאגן, יור ראנג, ענד יור דעדלי ראנג. יעצט אריינגעקומען יעצט פון די משטרה, מען קען שוין זאגן ווער דער איז, אבער דא זאגט מען נישט אויס די נעמען ווייל וועגן חקירות וועגן, ס'איז דא זייער שטארק דא די געזעץ קעגן הוצאת דיבה, עניוועי איז דא א פרוי זי הייסט.

פון די נפילות וואס גייט דורך פאר יעדן מענטש, לפי בחינותו ומדרגתו לויט זיין בחינה און זיין מדריגה, עד שיש הרבה שנפלו עד עמקי תהום תחתיות, ס'דא וואס זענען אריינגעפאלן ביז עמקי תהום תחתיות, אשר נדמה להם כי אפס תקוה חס ושלום, מ'מיינט ס'איז שוין נישט דא מער קיין האפענונג, בפרט עכשיו בסוף הגלות באחרית הימים האלה בעקבתא דמשיחא, בפרט נאך אין די לעצטע טעג ווי ס'איז שוין די צייט, פון משיח'ן, כאשר ידע כל אחד בנפשו נגע לבבו, יעדער ווייסט אין זיין הארץ, זיין פלאגעניש פון זיין הארץ ומכאוביו פון זיינע ווייטאג, ואף על פי כן, סוף כל סוף, כולם יתוקנו, אלעס וועט האבן א תיקון, ולא יהיה נאבד שום אחד מהם, קיינער וועט נישט פארלוירן ווערן. כי השם יתברך חושב מחשבות לבל ידח ממנו נידח, דער אייבערשטער טראכט מחשבות א איד זאל נישט פארפאלן ווערן, כי באמת יש לפעמים שדייקא כשאדם מגיע למקום נמוך, דייקא ווען א מענטש קומט אן צו א נידריג פלאץ ורחוק מהקדושה מאוד מאוד, און ער איז זייער ווייט פון די קדושה, שם דווקא יתעורר בהתעוררות גדול להשם יתברך, דארטן קומט ער צו צו א גרויסע התעוררות. רבותי איך וויל ענק זאגן קיינער איז נישט פארלוירן, ענד יו העוו טו דזשאסט ווארק וויט יורסעלף. די וועלט איז געמאכט צו ארבעטן און ממילא וועסטו מצליח זיין. דאס איז נאר געווען אביסל צוצוגרייטן צום זומער. יעצט ס'קומט אריין נאך אינפארמאציע אז דער מסי בן דוד, ער איז דער יושב ראש פונעם אירגון התותים, דאס איז די תלמוד תורה'ס, ער וואוינט אין גבעת שאול און ער האט געהאט צוטוהן מיט עטליכע פרויען ארבייטערס וואס זענען סינגל און. לעצטנס, דער וואס איך האב ענק געזאגט ער איז געווארן א מנהל, דאס איז געווען זיין טאטנס סעמינאר, און דארט האט ער מאנס געווען אסאך מיידלעך, און יעצט וועט מען גיין זוכן איינעם ער זאל איבערנעמען זיין פאסטן, איך וויל עס נאכאמאל זאגן, רבותי, אין א סעמינאר פון מיידלעך טאר א זכר זיך נישט געפונען, איך באקום אסאך קאמפלימענטס, איך גיי דאך דא ארום, איך רעד דא מיט רבנים, איך רעד דא מיט וואס זיי פירן סעמינארס, זיי זאגן דאס וואס דו האסט איינגעפירט אז אז אין א סעמינאר זאל קיין זכר נישט זיין, דאס האלט מען איין זייער שטרענג, סאו אפילו מען דארף האבן א זכר האט ער אן אפיס א האלבע גאס אוועק אבער ער טאר אין בילדינג נישט אריינקומען ער טאר נישט האבן קיין קאנטאקט מיט קיין מיידלעך אן א דעם וואס די פרינציפעל די פרוי פון די סקול גייט מיט מיט איר. אה, ברוך השם ס'ווערט א מחיה. סאו דאס זענען די צוביסלעכדיגע דעוועלאפינג ניוז. יעצט כ'האב געוואלט זאגן, פון יעדע שלעכטע זאך זעהט מען דאך א גוטע זאך אויכעט, כ'געב אסאך קרעדיט פאר די צוויי אינגעלייט, פאר דעם עפשטיין מיט דעם מענדלאוויטש, כ'געב ענק אסאך קרעדיט, אבי עטס האטס נישט געטאטשט קיין קינדער. יעצט וועט עטס באצאלן א פרייז, ס'איז לעבעדיג מ'דענקט. ווען ס'איז אסאך בעסער ווי חלילה ווען עטס זאלטס ווען געטאטשט קינדער. איי גיוו יו קרעדיט, אין יעדע שלעכטע זאך איז דא א גוטע זאך. נישט וואס איך זאג עטס זאלטס עס טוהן, באט איף יו העד טו טעיק א טשויס ביטווין כאפן א יונגל אין מקווה און אים שטופן אין תחת, אדער גיין כאפן צו א זונה, דעט וואס די בעטער טשויס. דאס הייסט בוחר הרע במיעוטו. שוין, איך וויל אויך אנזאגן די אלע מאמעס וואס זיי שיקן קינדער אין קעמפ, ס'איז דא סווימינג פולס, ס'איז דא, מען ברענגט אריין חזירים, בחורים ווייל ס'איז ביליגער, ברענגט מען אריין בחורים אין די זאך, אין די קעמפס אז זיי זאלן זיין קאונסלערס, רבותי, איטס נאט גוד, מעיק שור יו נאו וועיר יור טשיילד איז גאנא בי דיס סאמער. און מאך זיכער אז דו לערנסט אים אויס פאר מען גייט אין קעמפ און אין קאנטרי, קיינער טאר אין זיין תחת נישט אנרירן און נישט אריינשטופן יענעמ'ס פופיק, און מען טאר נישט האבן ארעל סעקס אויך נישט, ענד יו העוו טו מעיק שור דעט ביפאר יור טשיילד גאוס טו קעמפ יו טיטש הים, פונקט ווי דו'סט טיטשן א קינד אז דו'סט זען א בער אין וואלד זאלסטו שנעל אנטלויפן אדער זאלסטו ארויף כאפן דיך אויף א בוים ווייל א בער קען נישט קריכן אויף א בוים ווייל ס'איז א זאך וואס ס'איז ליידער דא זייער אסאך בערן לעצטנס.

יעצט דאס איז געווען א שטיקל הקדמה צו וואס מען גייט לערנען וועגן זומער, דאס איז נאך נישט אלעס, הא הא, רבותי איטס סטיל קאמינג, וי סטיל העוו א לאנג לאנג וועי טו גאו. כ'וואלט זאגן נאך א וויכטיגע זאך וואס איז יעצט אריינגעקומען, אז רבי טובי' ווייס, טובי' חטא זונטאג מאנטאג שרייבט אויכעט, נישט קיין שום ריזען פארוואס מען מישט זיך דא אינעם חינוך, זיי טוען וואס זיי קענען, זיי האבן פראבלעמס, באט מען טרייט צו ארבעטן, און סאטמאר קאק מען האט זיך נישט קיין רעכט דא אריינצומישן, דאס איז שוין אן ענקעריגער רב, דאס איז שוין נישט ועד הישיבות, ס'איז דאך שוין ענקערס, און זיי שרייבן פשוט און גראד, שרייבט ר' טובי', איי ס'איז דא א פראבלעם מען נעמט בחורים אין מיליטער, זאגט ער מען נעמט דאך נאר די דראפ אוטס, נעבעך דא דארף מען זעהן צו מאכן א גרויסע אסיפה, און מען דארף אנהייבן צו בויען גרויסע ישיבות פאר די דראפ אוט בחורים. קען דאך נישט יעדער לערנען אין איין כיתה און אין איין ישיבה, יעדער איז אויף אן אנדערע מדריגה, איז במילא שרייבט ר' טובי' ענקער ר' טובי' חטא זונטאג מאנטאג זאגט אז זאלי קאם מיט די סאקמערע קאקמערע חברה טוען אן עוולה, מ'האט געדארפט נעמען די אלע מענטשן וואס זענען געקומען, זאגן יעדן איז מען מחייב הונדערט דאלער, און לאמיר עפענען א ישיבה. לאמיר עפענען ישיבות. לאמיר לערנען תוכן, לאמיר לערנען אביסל א פאך. ס'דא עפעס א איד, איך קען אים נישט, זיין נאמען וויל איך נישט זאגן ווייל ער הערט מיך אויס יעדע וואך און קען זיין ער'ט זיין אימבערעסט, ער האט אין מאנסי א גרויסן בית מדרש, האט ער מיך אמאל אפגעקאלט און געזאגט ער האט א ביכל וואס איז געווען אין דער אלט מארמאראש און ער ברענגט דארטן פון פון אלע ישיבות וואס זענען געווען, ער ברענגט פון סאטמאר ישיבה, פון סיגוט און ער ברענגט אויכעט פון ר' מענדעלע'ס ישיבה, דאס איז ווישעווער רב דארט ווי מיין טאטע האט געלערנט. זאגט ער ס'איז געווען בחורים וואס האבן געוואלט האבן א פאך אויף דער עלטער, זיי האבן נישט געוואלט זיצן אין די ישיבה א גאנצע צייט, זיי האבן געוואלט קענען ארויסגיין זיין א שניידער, א סטאלער, און ר' מענדעלע ווישעווער האט עס צוגעשטעלט פאר זיי, ס'איז געווען בערך פֿיר הונדערט בחורים אין די ישיבה, א אינדערפרי האט יעדער געלערנט פעסט, נאכמיטאג האט מען זיך אפגעטיילט, ס'איז געווען ווער ס'האט זיך געלערנט שניידעריי, ס'איז געווען ווער ס'האט זיך געלערנט סטאלעריי, כ'בין יעצט געווען, היינט בין איך געווען וויזיטן דא אין א פלאץ. ווערי ווערי היי סעפיסטיקעיטעד היי טעק, ווייל איך וויל זעהן אפשר קען מען אריין ברענגען אונזערע יונגעלייט, איז דארטן דא יונגעלייט איר הערט זיי קענען נישט עי בי סי זיי ווייסן גארנישט פון ענגליש פון גארנישט אבער זיי האבן אזא קאמפיוטער קאפ און זיי מאכן צווישן הונדערט און צוויי הונדערט טויזענט דאלער א יאר דא אין ארץ ישראל א ניין טו פייוו ווארקער. פרעג איך מ'קען ברענגען נאך בחורים? זאגט ער וויפיל דו ווילסט, ווער ס'האט א קאפ און ער כאפט עס קען דזשוינען די ישיבה, און איך וויל ענק זאגן איך קוק אויף ענקערע זייער אסאך פון ענקערע וואטסעפס, עטס ווייסט ווי געלונגען עטס זענט? איך איך האב התפעלות, איך זאג אסאך מאל ווען איך וואלט געווען אזוי געלונגען ווי די היינטיגע יוגענט וואלט איך געווען זיכער פרעזידענט פון אמעריקע. עטס האטס מורא'דיגע געלונגענע מענטשן, מען דארף זאגן פאר אלע ישיבות, א האלבן טאג לערנען, דעם אנדערן האלבן טאג זאל זיין היי טעק פראגרעמס, ס'דא דארטן ווי איך וואוין, איר ווייסט דאך איך בין רב פון יאבאולע אין טעקסעס, ס'איז געווען אמאל א געגנט ווי דארט איז געווען די היי טעק, ס'איז געווען אין קאליפארניע, ס'האט געהייסן סעליקאן וועלי, היינט קאסט דארט א הויז פֿינף מיליאן דאלער, א וואן פעמילי הויז. קען דאך נישט יעדער אנהייבן מיט אזאלעכע פרייזן. מופן זיי דארטן וואו איך בין רב, זיי מופן אין טעקסעס. היינט נעמט טעקסעס איבער די גאנצע אינדעסטרי פון היי טעק. און מען קען עס מאכן דא אין אמעריקע אויכעט. מען קען, איך מיין אין אמעריקע, מען קען עס מאכן דא אין ניו יארק, מען קען עס מאכן איבעראל. מען האט נאר מורא וואס העט יענער זאגן. איך וויל דיר עפעס זאגן, ווען דו האסט נישט צו באצאלן דיין רענט קוקט אויך קיינער נישט אויף דיר, און ליידער האלט מען ביי טוירטי פראצענט פון גיטין, און רוב שרייען אהבתי את אדוני את אשתי ואת בניי אבער כ'האב נישט קיין געלט. און זיי פארשטייען נישט אז ס'איז דא געגנט אין אמעריקע ווי די עוורידזש רעיט אוו א האוז איז סעווענטי טאוזענט דאלערס, מען רעדט שוין נישט דארט אויבן אין דעטרויט. גייטס ארויף אויף די טמא'נע כלים, שעמטס ענק נישט און שרייבטס אריין טשיפ ריעל עסטעיט אין יונייטעד סטעיטס, יעדעס יאר איז דא ריפארטס פון די, פון סי בי עס, פון דא פון דארט, זיי געבן ענק פלעצער ווי עטס קענטס היינט קויפן פאר זיבעציג אכציג טויזענט דאלער א ביוטיפול האוז, נישט אין קיין סלאם. ליסען יו העוו טו דו סאמטינג, גייסט מאכן קינדער, סאמבאדי העז טו בי ריספאנסיבעל פאר דעם. יעצט זיי דערציילן אז חיים משה האט חתונה געמאכט אן אייניקל און ס'איז געקומען דארטן מענדעלע דער שייגעץ דער רשע און איך הער זיינע חסידים האבן אים איבערגעקערט צו נאר געשטופט ס'איז נישט קיין חילוק און די מחותנת'טע איז ארויסגעלאפן אין די קאר זי האט אים געזאגט ער זאל מער נישט קומען ווייל זיי זענען דאך ברוגז ווייל חיים משה האט אים געמאכט רבי דעם שרול. און איך האב געשריבן דעמאלטס א בריוו און איך האב אים אפגעקאלט, חיים משה, מיש דיך נישט, ס'האט נישט מיט דיר, דער ר' משה'לע האט איבערגעלאזט צוויי קינדער איינער איז א שייגעץ און איינער איז א בהמה, עניוועי, יעצט טוט אים שוין מסתם לייד. יעצט איך וויל זאגן נאך א זאך, דער עולם פרעגט מיך פון לאנדאן, האסט גערעדט וועגן די מקווה, האסט אזוי שווער אטאקירט דעם חיים משה'ן, ער האט דאך א שוואגער וואס איז אסאך רייכער פון אים, און פארוואס רעדסטו נישט צו אים? זאג איך, איך גיי רעדן צו אים די וואך, איך האב נישט קיין פראבלעם. ס'איז דא א איד א מחרחר ריב וואס האט אויסגעגעבן געלט פאר שטותא מיט מחלוקת, ער הייסט אייליש ענגלענדער, און ער האט געוואלט אז זיין שוואגער איז בראנדער ער זאל זיין בעלזער רב, הער א מעשה, ווייל ער איז געווען ראש ישיבה, עס איז אזוי ווי מען זאל זאגן אין באיאן אז ס'איז געווען דארטן א שיינער ראש ישיבה א גרויסער תלמיד חכם, און מען זאל אים נעמען באיאנער רב. דאס איז א אנדערע מין זאך, דאס איז א משפחה זאך, עניוועי איז האט ער אויסגעגעבן מיליאנען און נאכדעם מיט דעם ווער וועם ער האט געבעקט ער דאבל קראסט אים, ער האט זיך שוין שלום געמאכט מיטן בעלזער, בלוט איז נישט פון וואסער, און וואס איז געבליבן פון אייליש ענגלענדער, ער האט אויסגעגעבן מיליאנען, אייליש איין דאלער פון דיין געלט איז נישט געגאנגען צו גוטע זאכן. געקויפט לאנד און געבויעט און געטוהן, און וועגן דעם האסטו פארלוירן אסאך געלט ווען ס'איז געווען די וואלוטע. אייליש, ס'איז אויף דיר אויך א חיוב זאלסט גיין יעצט בויען די מקווה אין סטעמפארד היל, ווען נישט עט דיר געשעהן אדער דו עסט פארלירן דאס געלט אדער דאס געלט עט דיך פארלירן, דאס טאר מען נישט צולאזן, יונגעלייט קאלן נאך יעצט און זיי וויינען, דאס טאר מען נישט צולאזן. יעצט אייליש, איך האב נישט קיין מורא פאר דיר, ברוך השם כ'האב קיינמאל פון דיר נישט נהנה געווען, כ'האב נישט גענומען קיין געלט פון דיר, און נישט פון קיין שום גביר ברוך השם, און איך האף נישט צו נעמען פון דיר קיין געלט קיינמאל, איך האף אז איינמאל עסטו נאך קומען ביי מיר בארגן א הלוואה, וואטש ענד סי אז עטס טוטס אזוי נעגלעקטן כלל ישראל, אייליש דו עסט נאך קומען בעטן א נדבה ביי ארעמערע פון מיר. אפשר ביי אזאלכע מענטשן וואס זיי פירן גרויסע קופות צדקה עסטו נאך בעטן אמאל צדקה. איך זאג דיר נאכאמאל, די מקווה מוז געבויעט ווערן. קוק, איך בין דא אויף א פלאץ, איך בוי יעצט א מקווה, ס'איז דא געלט, יעדן טאג ווערט קיין עין הרע נאך און נאך און נאך, ביפאר יו נאו איט איז די מקווה פערטיג. אייליש, כ'האב פאר דיר אויך נישט קיין מורא, נישט נאר פאר חיים משה'ן האב איך נישט קיין מורא, נאר פאר דיר אויך נישט, איך בין דיר אויך נישט שולדיג גארנישט. נישט אויסגעשוועמט מיליאנען צו מאכן דעם בעלזער רב יענעם בעלזער רב, און וואס האסטו היינט דערפון? האסט געדארפט מאכן דיינע קינדער בעלזער רב. אקעי איילוש, איך וויל הערן אז מען בויעט די מקווה, מוזסט מיך נישט נעמען, איך לאך פון דיר, און איך לאך פון גאנץ לאנדאן, און פון די אלע סאטמארע בהמות, די וואס האבן אונטערגעשריבן, די וואס האבן נישט געהאט וואס צו טון, איך האב נישט מיט די אלע גארנישט, ווייל אויב ס'עט נישט געבויעט ווערן, עט עטץ אלע באצאלן א פרייז. כ'האב אויך געוואלט צולייגן אז פונקט אזוי ווי די פרוי איז אן אייבום אויפן מאן צו ער גייט ארום זינדיגן, פונקט אזוי איז דער מאן אן אייבום אויף די פרוי אויכעט, ווייל טאמער ציעט זי זיך צוריק צו וכדומה איז אדער דארף זי העלפ אדער פראסטיטוטס ארום. דאונט טינק אז די פרוי האט נישט דעם זעלבן יצר הרע ווי דער מאן, די זעלבע זאך. סאו איטס א וואטש דאג פאר בויט סיידס. יעצט איז דא א אינטערעסאנטע זאך, דער ראש ממשלה ביבי נתניהו איז יעצט ארויס געפארן אויף ווין מיט אל על, און איינע פון די פיילאטס איז א פרוי א בת יעקב מיידל וואס האט פיר קינדער און זי האט א קופקע און זי גייט צוגעדעקט, און ווען נתניהו האט איר געוואלט געבן שלום מיט די האנט אויפן פליגער האט זי נישט געוואלט ווייל זי איז א שומרת נגיעה, א פרום ווייבל, די אלע טראמבעניקס וואס זיי לויפן ארום גייען זיך אויסלערנען אז די ווייבער קענען אויך ברענגען פרנסה, זיי זענען נישט אזוי אנגעוואנדן אויפן דאלער צו אויפן שקל. איך בין יעצט אהיים געקומען דא ווי איך שטיי איין אין בית וגן, איז דער דרייווער פונעם אגד איז געווען א פרוי אויכעט מיט א קופקע צוגעדעקט, א ספרדישע, יא. ס'איז גוט, ס'איז טשעינדזשינג טיימס. דאס וואס די מענער קענען אזוי רייטן אויף די פרויען איז אויך נאר וועגן דעם ווייל די פרוי קוקט נעבעך ארויס אויף די פרנסה, קען דער מאן טון וואס ער וויל, אז זיי ען זיין זעלבסשטענדיג, זיין זייער גוט, זיין א מחיה. א גוטן שבת, א פרייליכן שבת און א פרייליכן חודש תמוז.